ווי געבראכט אין שער הכולל הרב לאוואוט דער מקור דערויף און אנדערע מקורות וואס ברענגען די מקורות המנהגים וואס דערפאר איז דאך לכאורה האט מען דאס געדארפט זאגן קודם צאתו מבית הכנסת ווי ס'שטייט אין תשובות מהרשל. דער טעם וואָס אָבער זיך אַזוי לייגט, איז דאָס וואָס בשעת אין דער ערשטן מאָל, וואָס דער, וואָס מע האָט אײַנגעפֿירט דעם שיעור תּהילים חודשי לאַחרי התּפֿילה. דער רבי דער נשיא האָט עס דעמאָלט מפֿיץ געווען און געהייסן טאָן בבית-הכנסת שלו, און דערנאָך בכל בתי-כּנסיות האָט ער מוסיף געווען, אַז מע זאָל דאָס זאָגן ניט בײַם עמוד, נאָר בײַ דעם בײַ דער בימה.

כמבואר באחרונים, און אויכעט אין א תשובה אין שבות יעקב וואס מען האט גערעדט וועגן אין דעם פריער, בנוגע וואס מען האט דעמאלט געוואלט קובע זיין אז ס'זאל צוזאמען קלייבן א קבוצה און פראווען תיקון חצות ברבים מיטן גאנצע פיוטים וכו', און ער איז געווען דערפון נישט צופרידן און האט געזאגט אז דאס וועט ווערן א ענין וואס מען קען באטראכט ווערן ווי הוספה על התפילה. וואס בפרט וואס דאס אפילו שייך איז זאגן ביי א ענין של לימוד, על אחת כמה וכמה ביי אמירת תהלים, וואס תהלים מיינט דאך אויכעט תהילות ותשבחות ווי די גמרא רופט עס אן אין ברכות, און וואס תהילות ותשבחות איז דאך דאס חלק התפילה מסדר שבחו של מקום. וואס דאס איז דער פירוש הפשוט, מען האט עס נישט געהערט בפירוש אבער דא אזוי לייגט זיך צו זאגן אז דאס איז געווען דער טעם וואס מען האט געזאגט אז מען זאל זאגן דעם תהילים זאל מען דאס זאגן נישט ביים עמוד נאר דאן ביי דער בימה ביי דעם שולחן הקריאה, דערנאך איז דאס אין פועל.

ס'בלייבט נאך אבער דער חשש בנוגע צו הוספה על התפילה איז דערויף איז דא די עצה אז מ'זאל מסיים זיין די תפילה ביז אין די פסוקים וואס זיי זענען מלכתחילה מיוחד אויף סיום התפילה,

דער פסוק פון אַך צדיקים ווי שטייט אין מהרשל און די אחרונים זענען דאס נאך מער מסביר, דאס איז ניט א סיום פון דער תפילה, דאס איז דאס וואס עס שטייט אז זאל זיין א שעה אחת לאחרי התפילה איז אט דאס איז דער ענין פון אַך צדיקים,

ס'בלייבט דאך אבער די קשיא, ס'שטייט דאך אבער פארט אין שו ת אין דעם מהרשל אז אך צדיקים פלעגט ער זאגן קודם היציאה מבית לאחרי התפילה אלס א שעה אחת לאחרי התפילה קודם יציאתו מבית הכנסת, זעט מען אבער איצטער בפועל אז בשעת מען ס'דא א שיעור וואס מען לערנט נאכן דאווענען און מען לערנט דאס בבית הכנסת און מען לערנט דאס בכוונה בבית הכנסת, דערפאר וואס דאס איז שערים המצוינים בהלכה ווי די גמרא זאגט אין ברכות אז בשעת מען דאווענט אט דארט וואו מען לערנט און מען לערנט דארט וואו מען דאווענט איז דאס א סיוע און מוסיף הצלחה אין די עניינים איז אף על פי כן וואס מען ווייס אז מ'עט לערנען דווקא דערפאר וואס מען האט דא געדאווענט זאגט מען אבער דעם אך צדיקים נישט קודם יציאתם מבית הכנסת נאר לאחרי התפילה איידער ווי ער הייבט אן דעם לערנען.

און דערנאך איז נשתקע הדבר מפני טירחא דציבורא, אבער דער ענין האמירה פון אל תירא און אך צדיקים איז דאס אויך א ענין וואס איז דא נישטא קיין טירחא דציבורא ואדרבה אז מען לייגט דאס אפ אויף נאך אמירת תהלים און נאך די משניות וכו' איז דא אמאל אז מען פארגעסט גאר אינגאנצן אויף צו זאגן וואס דאס איז אויכעט א ביאור והסבר פאר דעם פרט אין דעם מנהג.